בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף ב', מ'הייבן אן, דף ב' עמוד א', די נייע מסכת, זאגט די הייליגע משנה, משקין בית השלחין במועד ובשביעית, ס'טייטש אזוי, וואס איז דאס א בית השלחין? עמער זען, ס'דא אזא זאך וואס הייסט א בית השלחין, און ס'דא אזא זאך וואס הייסט א בית הבעל, ס'טייטש ביידע זענען פעלדער, נאר א בית השלחין קריגט נישט גענוג רעגן וואסער, ווי רש"י זאגט, ס'איז בדרך כלל אויף א בארג, וואס אויף א בארג ברגע ווען ס'רעגנט, די רעגן רינט אראפ די בארג און ס'זאפט זיך נישט איין אין די ערד, און מילא די איינציגסטע וועג די פעלדער אויף דעם בארג וואקסט גוט איז נאר טאמער מ'טרינקט עס אן מיט וואסער, דאס איז א בית השלחן. א בית הבעל איז אזא סארט פעלד וואס ס'רעגנט דארט יא גענוג, וואס מ'דארף נישט אנטרינקען, איז די משנה זאגט דא אז במועד ס'טייטש חול המועד מעג מען אנטרינקען אזא בית השלחן, א פעלד וואס דארף וואסער, וואס איז די חידוש? פארוואס וואלט מען געזאגט אז נישט? איז רש"י ברענגט דא די גמרא אין חגיגה, די גמרא אין חגיגה דרש'נט פונעם פסוק, שטייט אין פסוק, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לה' אלקיך. ס'טייטש די תורה פארגלייכט די ששת ימים צו דעם יום השביעי, די חול המועד צו דעם שביעי של פסח. איז פון איין זייט קען מען זאגן, אז אזוי ווי שביעי של פסח איז אסור אלע מלאכות, אזוי ווי יעדע יום טוב, איז אויך אסור חול המועד? אבער פון די צווייטע זייט זעט מען די תורה האט זיי אפגעטיילט. נאר וואס דען? זאגט רש"י, הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה מלאכה אסורה בחול המועד, ואיזה מותרת. ס'טייטש די תורה האט דא איבערגעגעבן א רשות פאר די חכמים צו זאגן וואס מען מעג טון חול המועד און וואס מען טאר נישט טון חול המועד, צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן, פונקט וויאזוי דאס ארבעט טוט זיך שוין אין די ראשונים. אבער דאס על כל פנים זעהט מען אז ס'דא געוויסע זאכן וואס מען טאר נישט טון חול המועד, און ס'דא געוויסע זאכן וואס מען מעג יא טון חול המועד, און חז"ל זענען די וואס האבן קובע געווען וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, ובמילא אזוי. איינע פון די זאכן וואס חז"ל האבן געזאגט מען מעג טון חול המועד איז א דבר האבד, א זאך וואס א מענטש גייט דערלייגן, ער גייט דערלייגן געלט, ס'איז אבד ער גייט עס פארלירן ער גייט עס דערלייגן, מעג מען טון חול המועד, ובמילא איז פאר דעם משקין בית השלחין, דער פעלד וואס דארף האבן וואסער, אז טאמער מ'העט עס נישט אנגיסן מיט וואסער העט מען דערלייגן די פעלד, האבן חז"ל מתיר געווען דאס אנצוטרינקען, א בית הבעל האט מען נישט טארן, ווייל דארט רעגנט, אבער א בית השלחין איז א דבר האבד, דאס מעג מען. דאס איז במועד, דאס איז חול המועד, בשביעית, דאס גייט ארויף אויף שמיטה, שמיטה מעג מען אויך אנטרינקען א בית השלחין, וואס איז די חידוש עמער שוין זעהן אין די גמרא, איז אבער על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה, ס'טייטש די דין אז מען מעג אנטרינקען א בית השלחין, איז סיי פון א מעיין פון א קוואל א נייע קוואל, און סיי א מעיין שלא יצא בתחילה ס'טייטש א אלטע קוואל וואס לויפט שוין א לאנגע צייט, וואס איז די חידוש דא, איז די חידוש דא איז אזוי, בעצם איינע פון די זאכן וואס חז"ל לאזן נישט טון חול המועד איז א זאך וואס איז א טירחא יתירא, ס'איז א גרויסע טירחא, ס'טייטש אפילו א דבר האבד, וואס ס'איז דא א היתר צו טון א דבר האבד, אויך נאר טאמער ס'איז נישט קיין טירחא יתירא, טאמער ס'איז צו א גרויסע טירחא איז נישט דא די היתר, ובמילא וואלט געווען א הוה אמינא אז ווען ס'איז דא א נייע קוואל, וואס א נייע קוואל דארף מען דאך אריינגראבן אין די ערד און בויען ווענט באפעסטיגן די ווענט, איז ס'איז ניי, ס'טייטש ס'קען נאך זיין אז די ווענט עלן צעפאלן, טאמער די ווענט עלן צעפאלן עט מען עס דארפן צוריק בויען און דאס עט זיין א טירחא יתירה און במילא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז מען טאר נישט נוצן א נייע קוואל ווייל ס'דא א חשש אז ס'עט צעפאלן און די מענטש עט עס צוריק בויען און במילא עט זיין א טירחא יתירה וואס דאס טאר מען נישט טון, אויף דעם זאגט די משנה מ'איז נישט חושש אויף דעם, מען מעג נוצן א נייע קוואל. זאגט אבער די משנה, אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון, מען טאר אבער נישט נוצן מי גשמים, מי גשמים דאס איז אזא גריב וואס איז אנגעפילט מיט מי גשמים, און מי קילון דאס איז אויך א גריב וואס די וואסער איז זייער טיף, און ארויסצונעמען די וואסער דארף מען נוצן א דלי אזא כלי, דאס איז א טירחא יתירה, דאס טאר מען טאקע נישט טון. פארוואס אלס טירחא יתירה, טירחא יתירה איז נישט דא קיין היתר חול המועד. ווייטער זאגט די משנה, ואין עושין עוגיות לגפנים, מען טאר נישט מאכן עוגיות דאך אזעלכע גריבלעך וואס מען פלעגט גראבן ארום און ארום די גפנים די גפן ביימער פלעגט מען מאכן אזא לאך אזא גריבל ארום און ארום אז די רעגן וואסער זאל זיך דארט צאם נעמען און צאם זאמלען און די וואסער זאל ווערן גוט איינגעזאפט אין די ערד איז דאס טאר מען אויך נישט טון חול המועד ווייל ס'א טירחא יתירה רבי אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית ס'טייטש א אמה, דאס איז אמאליגע צייטן איז אויך געווען מ'האט אריינגעגראבן אין די ערד א אמה, די וואסער זאל דארט אריבער גיין אמת המים, אזא שטראם פון וואסער, איז טאר מען נישט גראבן אזא אמה חול המועד, פארוואס? ווייל ס'א טירחא יתירה, און שמיטה זאגט ער טאר מען אויך נישט, עמיר זעהן די גמרא וואס די טעם, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך אויף די נקודה אויף די נקודה פון שמיטה, און זיי זאגן עושין את האמה בתחילה בשביעית, שמיטה מעג מען דאס יא גראבן, ומתקנין את המקולקלות במועד. און חול המועד מעג מען פאררעכטן א צובראכענעם ס'טייטש טאמער אמת המים איז אביסל צוזאמגעפאלן מעג מען עס פאררעכטן חול המועד פארוואס ווייל עס איז נישט קיין טירחא יתירה בויען א נייע זענען זיי מודה אז מען טאר נישט ווייטער זאגט די משנה ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים דא רעדט די משנה פון א נייע היתר איינע פון די היתרים פון חזל חול המועד איז צרכי רבים יעדע זאך וואס איז צרכי רבים מעג מען מאכן חול המועד און במילא טאמער א גריב וואס די רבים טרינקט פון דעם איז צוזאמגעפאלן צו עפעס מען דארף עס פאררעכטן, מעג מען עס טון חול המועד, וחוטטין אותן, און מען מעג אויך אויסרייניגן די גריבער טאמער עס פאלט אריין אזעלכע שטיינדעלעך, מען מעג עס אויסרייניגן פאר די רבים, און ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות, מען מעג פאררעכטן די וועגן פארן רבים, ואת מקוואות המים, א מקווה טאמער ס'איז פסול געווארן, צו ס'ווערט שמוציג, מעג מען פאר רבים מאכן חול המועד, ועושין כל צרכי רבים, אלע צרכי רבים מעג מען מאכן, זאגט ווייטער די משנה, ומציינין את הקברות, מען מעג פארבן, קאלעכן, קברות, א בית הקברות, טאמער מען זעט נישט קיין קבר, מעג מען עס פארבן חול המועד, פארוואס אז מענטשן וואס עסן תרומה, זאלן וויסן אז דא דא א קבר נישט צו טרעטן אויף דעם, מעג מען דאס אויכעט טון, פארוואס מעג מען עס טון חול המועד, זאגט תוספות, ווייל ס'איז נישט קיין טירחא יתירה, מילא פארוואס נישט, און ויוצאין אף על הכלאים, ס'טייטש שלוחי בית דין פלעגן ארויס גיין אויספליקן כלאים, מ'טאר דאך נישט איינפלאנצן כלאים, איז טאמער ס'וואקסט ביי איינעם כלאים און דער מענטש פליקט עס נישט אויס, פלעגן שלוחי בית דין ארויספארן ארויספליקן פון די פעלדער די כלאים, און זאגט אונז די משנה אז חול המועד מעגן זיי ארויסגיין, וואס ווייטער די חידוש דא איז נישט אז שלוחי בית דין מעגן רייטן אויף פערד חול המועד, ווייל פארוואס נישט מען מעג דאך גיין אויף א פערד חול המועד, און מען מעג אויך אויספליקן כלאים נישט דאס איז די חידוש, נאר די עיקר נקודה פון די משנה איז אז דאס איז טאקע געווען די צייט, חול המועד, פלעגן די שלוחי בית דין ארויסגיין ארויספליקן די כלאים. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, אז מען מעג אנטרינקען א בית השלחין, א פעלד וואס מען דארף אנטרינקען מיט וואסער, מעג מען באגיסן מיט וואסער, סיי פון א נייע מעיין, פון א נייע קוואל, און סיי פון א אלטע קוואל. זאגט די גמרא, השתא יש לומר, ממעיין שיצא בתחילה, דאתי לאינפולי משקין מה דאך פון א נייע קוואל וואס ס'איז דאך דא א חשש אז אפשר וועט עס צאמפאלן און מיט א מענטש וועט עס צוריקבויען אלס טירחא יתירה, זאגסטו ניין מ'איז נישט חושש מען מעג נוצן א נייע קוואל איז ממעיין שלא יצא בתחילה דלא אתי לאינפולי מיבעיא איז כל שכן א אלטע קוואל פארוואס דארף די משנה אויסרעכענען ביידע? ענטפערט די גמרא ניין ס'דא א חידוש אמרי איצטריך וואס די חידוש? ווייל אי תנא מעיין שיצא בתחילה טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט א נייע קוואל הוה אמינא וואלט איך געזאגט הכא הוא דבית השלחין אין בית הבעל לא, אז דווקא מיט א נייע קוואל, וואס א נייע קוואל איז דאך פראבלעמאטיש ווייל קען זיין די וואנט וועט צאמפאלן, איז דארט טאקע ביי נייע קוואל זאגט מען אז בית השלחין מעג מען באטרינקען מיט די נייע קוואל, ווייל ס'דאך א דבר האבד, מ'דארף דאך עס באטרינקען, דאס מעג מען נוצן, אבער בית הבעל, א פעלד וואס דארף נישט מ'זאל אים באטרינקען, א פעלד וואס רעגן וואסער איז גענוג, דאס טאר מען נישט נוצן א נייע קוואל, משום דאתי לאינפולי, ווייל ס'קען טאקע צאמפאלן. אבל מעיין שלא יצא בתחילה, דלא אתי לאינפולי, אבער א אלטע קוואל, א גוטע קוואל, א פעסטע קוואל, וואס מ'איז נישט חושש עס וועט צאמפאלן, אימא אפילו בית הבעל נמי, און ס'קען זיין, אפילו א בית הבעל, א פעלד וואס דארף עס נישט, נישט קיין דבר האבד, א פעלד וואס רעגנט דארט גענוג, מעג מען אויך נוצן וואסער פון א אלטע קוואל, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, לא שנא מעיין שיצא בתחילה, ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה, נישט קיין חילוק א נייע קוואל א אלטע קוואל, ביי ביידע די זעלבע, בית השלחין אין, בית הבעל לא, נאר א בית השלחין מעג מען אנטרינקען, א בית הבעל נישט, פארוואס ווייל נאר ביי א דבר האבד האט מען מתיר געווען אנצוטרינקען. זאגט יעצט די גמרא דרך אגב, וואס איז די לשון פון בית השלחין און בית הבעל, ומאי משמע דהאי בית השלחין לישנא דצחותא היא, ווי ווייסט מען ווי זעהן מיר אז בית השלחין איז א לשון לישנא צחותא, צחותא מיינט דארשטריג, א פעלד וואס מען דארף אנטרינקען ווערט גערופן א בית השלחין צחותא א דארשטריגע פעלד, ווי ווייסט מען ווי זעהן מיר אזא זאך, דכתיב,

פאר דעם פאסט צו רופן א דארשטריגע פעלד א בית השלחין, א פעלד וואס מען דארף אנטרינקען מיט וואסער הייסט א בית השלחין. ווייטער, בית הבעל, ומאי משמע דהאי בית הבעל, לישנא דמייתבותא היא, א בעל איז א לשון פון באזעצט, ס'איז א באזעצטע פעלד, ס'האט גענוג וואסער, ס'האט גענוג רעגן. ווי זעהט מען אז א בעל איז א לשון פון באזעצט? דכתיב,

זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה צוויי עיקר נקודות, איין נקודה האט מען געזען אז דווקא א דבר האבוד מעג מען טון חול המועד, און נישט א זאך וואס איז נישט קיין דבר האבוד, פארדעם מעג מען נאר א בית השלחין נישט א בית הבעל, און די צווייטע זאך האט מען געזען אז א טירחא יתירא טאר מען נישט, ס'טייטש אפילו ביי א דבר האבוד טאר מען נישט קיין טירחא יתירא, און ממילא זאגט די גמרא, מאן תנא דפסידא אין הרווחה לא, ווער איז דאס די תנא פון אונזער משנה וואס פון איין זייט האלט ער טאקע אז פסידא אין הרווחה לא, ס'טייטש אז מען מעג נאר טון א דבר אבד, א זאך וואס גייט גורם זיין א פסידא, אבער סתם א מענטש וויל מאכן ריווח דאס טאר מען נישט, און די זעלבע תנא מען דארף טרעפן א תנא פון די משנה, די זעלבע תנא דארף אויך האלטן אז ואפילו במקום פסידא מיטרח נמי לא טרחינן, אז אפילו א מקום פסידא טאר מען אויך נישט מאכן א טירחא יתירא, ווער איז די תנא פון אונזער משנה? אמר רב הונא, זאגט רב הונא, ר' לעזער בן יעקב היא, ס'איז ר' לעזער בן יעקב. וועלכער ר' לעזער בן יעקב? דתנן. מיר האבן געלערנט א משנה דא ביי אונז אין מועד קטן דף ו עמוד ב', שטייט דארט אין די משנה ר' לעזער בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את השדה כולה. ר' לעזער בן יעקב זאגט דארט, אז טאמער ס'איז דא וואסער אונטער א בוים, מעג מען נעמען די וואסער פון אונטער איין בוים און אזוי עס רוקן צום צווייטן בוים, כדי די צווייטע בוים זאל אויכעט האבן וואסער, פארוואס ווייל א בוים האט א דין פון א בית השלחין, ס'דארף גאר שטארק די וואסער, אז נישט פאלט עס צאם, ס'שטארבט, מילא מעג מען דאס טוהן חול המועד, אבער רבי לייזער בן יעקב זאגט ובלבד שלא ישקה את השדה כולה, ס'טייטש מ'דארף אויפפאסן אז די שטח צווישן די ביימער, וואס דאס איז א בית הבעל, איז דארט זאל נישט אנקומען קיין וואסער, פארוואס? ווייל דארט איז סתם הרווחה, דארט איז נישט קיין מקום פסידא, דארט איז נישט קיין דבר אבוד, מילא דארט טאר קיין וואסער נישט אנקומען, איז אונזער משנה טאקע רבי לייזער בן יעקב, וואס רבי אליעזר בן יעקב וואס האלט דפסידא אין הרווחה לא, פרעגט אבער די גמרא, דו האסט נאר צוגערירט די ערשטע נקודה, די צווייטע נקודה האסטו אינגאנצן נישט צוגערירט, אימר דשמעת ליה לרבי אליעזר הרווחה דלא, טירחא במקום פסידא מי שמעת ליה? ס'טייטש יא, רבי אליעזר בן יעקב האלט טאקע אז מען מעג נאר טון א דבר אבד, א זאך וואס איז נישט קיין דבר אבד טאר מען נישט, אבער ווער זאגט אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אויך אז א זאך וואס איז א טירחא יתירא טאר מען נישט טון, קען זיין רבי אליעזר בן יעקב האלט אז ווען ס'קומט צו א דבר אבד, מעג מען אפילו א טירחא יתירא אויכעט, מילא ווער זאגט אונזער משנה איז רבי אליעזר בן יעקב, אלא אמר רב פפא, און ממילא זאגט רב פפא הא מני, ווייסט ווער איז דער תנא פון אונזער משנה רבי יהודה היא, וועלכע רבי יהודה דתניא? מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מעיין היוצא בתחילה, משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל דברי ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר האלט, קודם כל האלט ר' מאיר אז מען מעג אנטרינקען א בית הבעל, אפילו ס'איז נישט דא קיין הפסד, אפילו ס'נישט קיין דבר אבוד מעג מען עס אנטרינקען חול המועד, און די צווייטע זאך זאגט ר' מאיר אז מען מעג נוצן א נייע קוואל, מ'איז נישט חושש אז די וואנט וועט צוזאמפאלן און ס'וועט זיין א טירחא יתירא, אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה, מען מעג נאר אנטרינקען א בית השלחין שחרבה, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רבי אלעזר בן עזריה זאגט לא כך ולא כך, מען וועט אויך זען וואס דאס מיינט. יתר על כן אמר רבי יהודה, נאך מער זאגט רבי יהודה, לא יפנה אדם אמת המים, וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד, וואס טייטשט טאמער ס'איז דא אן אמת המים וואס איז אינגאנצן פארשטאפט, זאל א מענטש דאס נישט אויפשטאפן חל המועד, פארוואס? ווייל ס'איז א טירחא יתירה. ס'טייטשט, אונז זעהמער דא אז רבי יהודה זאגט צוויי זאכן, קודם כל זאגט רבי יהודה, אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה, אז די איינציגסטע פעלד וואס מ'מעג אנטרינקען, איז נאר א בית השלחין שחרבה וואס מ'עט שוין זעהן וואס דאס מיינט, און נאך א זאך זאגט ר' יהודה אז לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו לחורבתו בחולו של מועד, אז טאמער אמת המים איז פארשטאפט אינגאנצן פארשטאפט טאר מען עס נישט אויפשטאפן ווייל ס'איז א טירחא יתירה, יעצט אזוי, זאגט די גמרא מאי חרבה, וואס מיינט דאס חרבה, ר' יהודה זאגט מ'מעג נאר אנטרינקען א בית השלחין שחרבה וואס איז די חרבה, אילימא חרבה ממש, עסטו וועלן זאגן חרבה ס'טייטש, ס'איז חרבה, ס'איז חרוב אינגאנצן, ס'וואקסט דארט גארנישט. אבער אויב אזוי, למה לי דמשקי לה? און וואס עפעס טרינקט מען עס אן? פארוואס זאל מען מעגן אנטרינקען א בית השלחין שחרבה? ס'וואקסט דאך סיי ווי גארנישט און ס'קען גארנישט וואקסן. אז מ'גיסט וואסער אויף א פעלד וואס איז ליידיג וואקסט נישט, הייבט נישט אן וואקסן דארט זאכן. אמר אביי, מילא זאגט אביי, איך וועל דיר זאגן פשט שחרבה. שחרבה מיינט שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר, ס'טייטש, פאר יום טוב איז געווען א מעיין, א קוואל, וואס די וואסער פון דער קוואל האט אנגעטרונקען דעם פעלד, יעצט יום טוב, פאר יום טוב האט זיך אויסגעטרוקנט דעם אלטן קוואל, און ס'איז דא דא א נייער קוואל, וואס מ'קען נוצן די נייע קוואל, איז דער פעלד, היות עס איז צוגעוואוינט צו וואסער פונעם אלטן קוואל, טאמער מען וועט עס נישט אנטרינקען מיט דער נייער וואסער, עט עס אינגאנצן קאליע גיין, ס'איז א דבר האבד, און אויף דעם זאגט רבי יהודה אז אזא סארט פעלד וואס איז א דבר האבד מעג מען אנטרינקען, אבער פארשטייט זיך צום סוף לייגט ער צו א תנאי, טאמער ס'איז דא א טירחא יתירה, ס'טייטש טאמער אמת המים למשל איז פארשטאפט, דעמאלטס טאר מען נישט, אבער סתם אזוי טאמער ס'איז נישט קיין טירחא יתירה מעג מען יא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, האמיר געזען רבי אלעזר בן עזריה זאגט לא כך ולא כך, וואס מיינט ער צו זאגן מיט דעם? זאגט די גמרא דרך אגב, ער מיינט צו זאגן מיט דעם, לא שנא חרב מעיינה, ולא שנא לא חרב מעיינה, מעיין שיצא בתחילה לא. ס'טייטש, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די גאנצע יסוד וואס מ'האט געזען ביי אונז אין משנה, און וואס אונז האבן געזען דא ר' מאיר זאגט דא אין די ברייתא, וואס אונז האבן געזען אז א נייע קוואל מעג מען נוצן און מ'איז נישט חושש אז די וואנט העט צאמפאלן און ס'עט זיין א טירחא יתירה, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די יסוד, ר' אלעזר בן עזריה זאגט מ'איז יא חושש עס צאמפאלן, און במילא א נייע קוואל טאר מען נישט נוצן. אבער על כל פנים, דאס זעהן מיר. אז ר' יהודה זאגט פון איין זייט אז נאר א דבר האבד מעג מען, נאר א שדה בית השלחין שחרבה, פון א צווייטע זייט א טירחא יתירה טאר מען נישט, און קומט אויס אז די תנא פון אונזער משנה איז ר' יהודה, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, וממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר' יהודה בית השלחין אין בית הבעל לא, אלא מעיין שיצא בתחילה, דילמא אתי לאינפולי, אבל מעיין שלא יצא בתחילה. דלא אתי לאינפולי, אפילו בית הבעל נמי, וואס טייטש אזוי, די גמרא זאגט דא אז לאמיר אריינקוקן נאכאמאל אין די ברייתא, און פרובירן איינזעצן אביסל אנדערש די ברייתא דא. די ברייתא הייבט אן מיט א ר' מאיר, די ברייתא זאגט מעיין היוצא בתחילה, א נייע קוואל, משקין ממנו אפילו שדה בית הבעל דברי ר' מאיר, אז א נייע קוואל קען מען נוצן אויף אלע סארט פעלדער, אפילו אויף א בית הבעל. אויף דעם קריגט זיך רבי יהודה, און רבי יהודה זאגט אין משקין אלא שדה בית השלחין שחרבה, אז מען מעג נאר אנטרינקען א בית השלחין שחרבה, איז די גמרא יעצט מציע, קען זיין רבי יהודה קריגט זיך אויף רבי מאיר, יא, נאר ביי א נייע קוואל, ביי א נייע קוואל זאגט רבי מאיר מען מעג אנטרינקען א בית הבעל, זאגט רבי יהודה ניין. א נייע קוואל, ס'עפעס אזא האקעלע זאך וואס קען צוזאמפאלן, דאס מעג מען נאר נוצן אויף א בית השלחין, אבער קען זיין א אלטע קוואל, עט רבי יהודה מודה זיין, מען מעג נוצן אויף א בית הבעל, איז שוין ווייטער די משנה נישט ווי רבי יהודה? זאגט די גמרא, ניין, ווייל אם כן, מתניתין אמאן תרמייה, טאמער אזוי, טאמער רבי יהודה שטימט נישט מיט אונזער משנה, איז אונזער משנה אויף וועם עסטו עס ארויפווארפן, ס'טייטש עט נישט שטימען מיט קיינעם, נישט מיט רבי אליעזר בן יעקב, נישט מיט רבי מאיר, נישט מיט רבי אלעזר בן עזריה, נו ווי וועם דען? מען דארף דאך טרעפן א תנא. נאר אוואדע אלא לרבי יהודה לא שנא מעיין שיצא בתחילה, ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה, בית השלחין אין בית הבעל לא, נאר וואס דען מוז מען אוואדע זאגן אז די תנא פון אונזער משנה איז רבי יהודה, און מען מוז אוואדע זאגן אז רבי יהודה קריגט זיך אויף ר' מאיר, סיי ביי א נייע קוואל, סיי ביי א אלטע קוואל, אלע מאל זאגט רבי יהודה, מען מעג נאר א בית השלחין און נישט קיין בית הבעל, פונקט ווי אונזער משנה, אויב אזוי והאי דקתני מעיין שיצא בתחילה, להודיעך כחו דר' מאיר, דאפילו מעיין היוצא בתחילה משקין ממנו אפילו שדה הבעל. וואס טייטש, דאס וואס ווערט דערמאנט בכלל אין די ברייתא, די גאנצע ענין פון מעיין היוצא בתחילה פון א נייע קוואל, איז נישט כדי זאלסט מדייק זיין אזוי ווי האסט געוואלט מדייק זיין, אז לויט ר' יהודה א אלטע קוואל קען מען נוצן אויף א בית הבעל, ניין, די נקודה איז אז לויט ר' מאיר, וואס רבי מאיר איז די מיקל וואס רבי מאיר זאגט מען מעג אנטרינקען א בית הבעל, דאס איז די חידוש וואס די ברייתא וויל אונז קומען לאזן הערן, אז לויט רבי מאיר נישט נאר מעגסטו אנטרינקען א בית הבעל, נאר מעגסט נוצן א נייע קוואל פאר דעם אויכעט, אבער נישט פשט אז זאלסט יעצט גיין מדייק זיין אז לויט רבי יהודה וועט מען אויך מעגן נוצן א אלטע קוואל אנצוטרינקען א בית הבעל, נישט דאס די נקודה, רבי יהודה האלט נישט דא אזא זאך אנטרינקען א בית הבעל, נישט קיין חילוק וועלכע סארט קוואל. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איתמר, מ'האמיר געלערנט. המנכש, איינער וואס פליקט ארויס גראז, אלטע גראז, שלעכטע גראז, כדי די נייע גראז, די פרישע גראז, זאל בעסער וואקסן, דאס טייטשט מנכש. אדער והמשקה מים לזרעים, איינער טרינקט אן די ערד מיט וואסער, לייגט אריין קערלעך אין ערד, און גיסט וואסער אזוי אויף די ערד, דארט וואו ס'וואקסט עשבים. איז בשבת משום מאי מתרינן ביה, וואסערע התראה זאגט מען פאר דעם איד שבת? וואס טייטש שבת ס'איז דאך דא ל"ט מלאכות, און טאמער מען וויל א מענטש זאל זיין חייב מיתה, דארף מען אים געבן א התראה, צוויי עדים דארפן מתרה זיין, נאר וואס די התראה, א חלק פון די התראה איז מען דארף דערמאנען וועלכע מלאכה דער מענטש איז עובר, מען קען נישט סתם זאגן פאר א מענטש, התראה, טארסט נישט טון וואס דו טוסט, מען דארף זאגן וועלכע מלאכה ער טוט, איז וועלכע מלאכה איז דאס, איינער וואס איז מנכש און פליקט ארויס גראז, אדער איינער וואס טרינקט אן די ערד, וואס איז די מלאכה? רבה אמר משום חורש, רב יוסף אמר משום זורע, רבה זאגט, די מלאכה איז חורש. חורש טייטש אקערן, רב יוסף זאגט, די מלאכה איז זורע, איינפלאנצן, און יעדער איינער זאגט זיין טעם, אמר רבה, זאגט רבה כוותי דידי מסתברא, ס'איז מסתבר ווי איך זאג, אז די מלאכה איז חורש, פארוואס? ווייל מה דרכו של חורש לרפויי ארעא, האי נמי מרפויי ארעא, ווייל וואס איז חודש? וואס טייטש אקערן? אקערן מיינט, ווייעך מאכן די ערד, איז די זעלבע זאך דא, איינער וואס פליקט ארויס גראז מאכט ווייעך די ערד, און איינער וואס גיסט וואסער אויף די ערד מאכט ווייעך די ערד, און ממילא די מלאכה איז חורש. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, כוותי דידי מסתברא, ס'איז מסתבר ווי איך זאג, פארוואס? ווייל מה דרכו של זורע לצמוחי פירא, הכא נמי מצמח פירא, וואס איז זורע? וואס איז איינפלאנצן? וואס איז די מלאכה פון זורע? איינפלאנצן די טייטש אז מען פלאנצט עפעס איין זאל וואקסן א פירא, דא אויך, פארוואס פליקט מען ארויס אלטע גראז? זאל וואקסן די נייע גראז, זאל וואקסן א פירא, פארוואס גיסט מען וואסער אויף די ערד? זאל וואקסן, זאל וואקסן א פירא, איז די מלאכה איז זורע, און ווי תוס' איז מסביר אז די נקודה פון די מחלוקת איז אזוי, בעצם ס'איז דא דא א פעולה, און ס'דא דא א כוונה, די פעולה איז גיסן וואסער, די פעולה איז ארויספליקן גראז, וואס טוט מען בשעת וואס מען גיסט וואסער און פליקט ארויס גראז? בפועל מאכט מען ווייעך די ערד, אבער וואס איז די כוונה פון די מענטש וואס טוט דאס? וואס די כוונה פון פליקן גראז? וואס די כוונה פון גיסן וואסער? די כוונה איז נישט ווייעך מאכן די ערד, די כוונה איז פירות, און ממילא די שאלה איז וואס איז די עיקר? איז רבה זאגט די עיקר איז די פעולה, רב יוסף זאגט די עיקר איז די כוונה, פאר דעם זאגט רבה חורש, און רב יוסף זאגט זורע, אמר ליה אביי לרבה, פרעגט אביי פון רבה, לדידך קשיא ולרב יוסף קשיא, לויט ביידע פון ענק איז שווער, פארוואס? לדידך קשיא, משום חורש אין משום זורע לא, טייטש לויט דיר, דו זאגסט משום חורש, וואס טוט זיך מיט זורע? וואס איז די פראבלעם זאל זיין ביידע? לרב יוסף קשיא, אויף רב יוסף איז דאס אויך שווער, משום זורע אין, משום חורש לא, פארוואס נישט ביידע? וכי תימא וועסט מיר וועלן זאגן אז כל היכא דאיכא תרתי לא מיחייב אלא חדא, ווייל טאקע ביי אזא ציור וואס א מענטש איז עובר אויף צוויי סארט מלאכות, וואס מען קען זאגן אז ער איז עובר אויף ביידע, איז נישט דא אזא זאך ביידע, נישט דא אזא זאך, מען דארף אנכאפן איינס, ממילא דארף מען וויסן וועלכע די עיקר, וועסט מיר וועלן אזוי זאגן, איז דאך אבער נישט ריכטיג, ווייל והאמר רב כהנא, רב כהנא האט געזאגט, זומר צריך לעצים, חייב שתיים, אחת משום נוטע, ואחת משום קוצר. טייטש איינער וואס איז זומר א טרויבן בוים, כדי עס זאל וואקסן דארף מען אפפליקן אזעלכע צווייגעלעך אזוי וואקסט עס בעסער, איז איינער וואס טוט דאס ער פליקט אפ צווייגעלעך פון א טרויבן בוים אבער ער וויל אויך די צווייגעלעך פאר א פייער איז זאגט רב כהנא ער איז עובר צוויי מלאכות סיי נוטע ווייל ער מאכט די בוים בעסער וואקסן איז נוטע און סיי קוצר ווייל ער נוצט זיך די האלץ אויפן פייער זעהן מיר אז ס'איז שייך עובר צו זיין צוויי מלאכות און ממילא זאגט אביי צו רבה וואס איז דער פראבלעם זאל זיין חורש מיט זורע? פארוואס דארף זיין אדער אדער? זאגט די גמרא טאקע קשיא, דאס בלייבט שווער. איתיביה רב יוסף לרבה, פרעגט יעצט רב יוסף צו רבה, רבה האט געזאגט חורש, רב יוסף האט געזאגט זורע, פרעגט רב יוסף, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, המנכש והמחפה לכלאים, דאס הייסט די ברייתא רעדט פון כלאים, נישט פון קיין מלאכת שבת. די ברייתא זאגט איינער וואס איז מנכש כלאים, ער פליקט אויס גראז, כדי די כלאים זאל וואקסן בעסער. אדער מחפה, איז טייטש, ס'איז דא קערעלעך פון כלאים אויף די ערד און ער דעקט עס צו מיט ערד, דאס איז מחפה. איינער וואס טוט דאס פאר כלאים, לוקה, קריגט ער מלקות, אזוי זאגט די תנא קמא. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט אף המקיים, טייטש מען דארף גארנישט טון, דאס אליין אז מען איז מקיים כלאים, מען זעט כלאים אין די פעלד און מען פליקט עס נישט אויס, אויף דעם אליין קריגט מען מלקות. איז. פירט אויס ר' יוסף די קשיא יעצט צו רבה, זאגט ער בשלמא לדידי, גאנץ גוט לויט מיר, דאמינא משום זורע, וואס איך זאג א מנכש, איינער וואס פליקט אויס גראז, וואס איז די פראבלעם זורע, און ביי שבת זאג איך טאקע, אויף וואסערע התראה דארף מען אים געבן זורע, אויב אזוי, היינו דאסירא זריעה בכלאים, פארשטיי איך, וואס איז די פראבלעם דא אז א מנכש איז לוקה, ווייל וואס שטייט ביי כלאים, שטייט שדך לא תזרע כלאים, מען טאר נישט איינפלאנצן, מען טאר נישט זורע זיין כלאים,

די פראבלעם איז משום מקיים, די עצם זאך אז ס'איז דא כלאים ביי אים אין פעלד, איינער וואס איז מנכש, פשט ער לאזט כלאים ער פליקט נישט אויס די כלאים, פאר דעם קריגט ער מלקות. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, והא מדקתני סיפא רבי עקיבא אומר אף המקיים, מכלל דתנא קמא לאו משום מקיים הוא, וואס ווילסטו מיר זאגן, אז די תנא קמא האלט פונקט ווי רבי עקיבא, רבי עקיבא איז דער וואס האט מחדש געווען אף המקיים, קענסט עס נישט אריין טייטשן אין די תנא קמא, ענטפערט די גמרא, ניין נישט ריכטיג, רבה זאגט אז דאס איז אלעס איינס אלץ רבי עקיבא, כולה רבי עקיבא היא, ומאי טעם קאמר, ס'טייטש אלץ איין המשך, רבי עקיבא איז סך הכל מסביר די טעם, אז מה טעם המנכש והמחפה בכלאים לוקה, וואס איז טאקע פשט אז איינער וואס איז מנכש און מחפה איז לוקה, משום מקיים, אלץ מקיים, נישט ווייל ער האט עפעס געטון דא, חורש זיין און גארנישט, נאר דאס ער האט עס מקיים געווען, ער האט עס געלאזט אזוי, שרבי עקיבא אומר, אף המקיים, ווייל רבי עקיבא איז טאקע דער וואס האלט, אז א מקיים איז לוקה. זאגט די גמרא טאקע מאי טעמא דרבי עקיבא, וואס איז די טעם אז רבי עקיבא האלט אז א מקיים איז לוקה, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק שדך לא תזרע כלאים, אין לי אלא זורע, מקיים מנין, ווייסט מען מ'טאר נישט אריינפלאנצן כלאים, ווי ווייסט מען אז מקיים איז אויך א פראבלעם, תלמוד לומר שטייט אין פסוק כלאים שדך לא, טייטש מ'קוקט אריין די לשון הפסוק איז בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע כלאים, אבער טאמער מען ליינט נאר די ווערטער כלאים שדך לא איז משמע כלאים שדך לא, ס'טאר נישט זיין כלאים ביי דיר אין פעלד, מען טאר נישט מקיים זיין קיין כלאים, פון רש"י משמע אז די דרשה איז אז מען ליינט עס כאילו שטייט שדך לא כלאים, אז מען ליינט נישט דעם תזרע, שדך לא כלאים ס'טאר נישט זיין קיין כלאים, על כל פנים דאס איז פשט אין רבי עקיבא אז ער זאגט מען טאר נישט מקיים זיין קיין כלאים, און ווי רבה האט מפרש געווען די ברייתא אז די גאנצע ברייתא איז כשיטת רבי עקיבא.